משיחת יו ט כסלו תשמ ה. וואס דאס איז אויכעט דער קשר מיט דעם שיעור אין די ג' פרקים פון רמב ם, וואס דארטן איז זיך ענדיגט זיך די הלכות פון היפך הטהרה וואס ער ווארט פריער, וואס דאס איז דער ערשטער פרק, די התחלה פון דעם שיעור פון יו ט כסלו, וואס דארטן זאגט ער א דבר והיפוכו. פריער זאגט ער אויף דא וואס עס רעדט זיך דארט וועגן ענין פון היפך הטהרה וטהרה, זאגט ער אז דער דין איז אז הטהור כבשר איל וצבי וואס הטמא והטהור יחדיו, און זאגט אז הטהור והטמא קען עסן יחדיו, ס'קומט צו גיין רגל איז מחויב אדם לטהר עצמו ברגל. מה שאין כן כל השנה כולה, וואס דאס איז דאך דער רוב השנה, איז מותר לכתחילה מטמא זיין זיינע חולין און עסן בטומאה וכו', ווי ער איז דארט מאריך בארוכה, און ברענגט נאך מער אויף דערויף, אז דאס איז דער מאמר חזל דייך במה שאסרתך שאסרתך תורה. ס'איז גענוג אז דו וועסט מקיים זיין דאס וואס תורה האט געזאגט אז מען טאר נישט טון, עסן חוליו שלא בטהרה אדער עסן הטמא והטהור איז גענוג במה שאסרתך תורה און דאס מעג ער טון לכתחילה. גלייך אין די הלכה של אחרי זה, וואס דאס איז דער סיום פון די די הלכות, און דער סיום פון דעם ערשטן פרק פון שיעור פון יו ט כסלו פון שנה זו, זאגט ער אז מידת פרישות איז אז מען זאל שומר זיין חוליו בטהרה, און ער זאל עסן מער ניט ווי בטהרה. און דער ענין הפרישות זאגט ער איז מביא לידי טהרה ומביא לידי קדושה, דערנאך זאגט ער א געוואלדיגע זאך אז דער ענין הפרישות ברענגט אז ער זאל אפגעשיידט ווערן פון מעשים רעים,

און דערנאך זאגט ער נאך א גרעסערע א געוואלדיגע זאך, אז דורך דערויף ווערט ער דומה לשכינה. וואס לכאורה איז דאס א דבר והיפוכו, פריער זאגט ער אויך הלכות הלכות, און פסק'נט אפ דייך במה שאסרתך תורה, און דערנאך זאגט ער ער הייבט טאקע אן די התחלה אז דאס א מידת פרישות, אבער דערנאך זאגט ער וואס טוט אויף מידת פרישות אז דאס ברענגט קדושה, און אין וואס באשטייט קדושה אז דאס פארהיט אים פון מעשים רעים, דאס פארהיט אים פון נאך א גרעסערן מכשול פון דעות רעות, דאס ברענגט אים צו נאך א גרעסערע שלימות, וואס דעמאלט ווערט ער דומה לשכינה. און דערמיט איז ער מסיים די גאנצע הלכה וואס דער ביאור בזה איז על פי האמור התחלת העבודה איז דייך במה שאסרתך תורה, ער'ט אבער בלייבן דערמיט, וועט ניט טאן ווי ער זאגט אין סיום פון מסכת ברכות אז תלמידי חכמים אין להם מנוחה, וואס כל בנייך לימודי הוויה, יעדער איד איז א תלמיד פון חכם העולם, וואס דאס איז דער אייבישטער איז ער לימודי הוויה, דארף ביי אים זיין אין להם מנוחה ילכו מחיל אל חיל, און דער אלטער רבי דער בעל הגאולה ברענגט עס אראפ אין שלחן ערוך שלו אין חלק אורח חיים. אט דאס איז דער וועג וויאזוי א איד דארף לעבן חייו בעולם הזה כפשוטו, אז די התחלה הייבט זיך אן מחיל, דייך במה שאסרתך תורה איז א ענין אין תורה און הנהגה אין תורה, און ניט מען זאגט אז ער הייבט אן פון גארניט חס ושלום און דארטן גייט ער אל חיל, נאר די התחלה, די הלי' התחלת ההליכה הייבט זיך אן מחיל פון הוראה בתורה, דייך במה שאסרתך תורה, דערנאך גיט ער א קוק אויף א צווייטן אידן, ווערט ביי אים ותקנא רחל באחותה, ויקנאו בו אחיו זיי האבן דערזען אז יעקב גיט אים א כתונת פסים, וויסנדיג וואס יעקב איז, האבות הן הן המרכבה, האבן זיי פארשטאנען אז ס'נישט סתם געגעבן א שיינע פסים, כתונת פסים, בפרט נאך אז ס'איז געווען דער גאנצער שטורעם משקל שתי סלעים, ווי די גמרא זאגט אין שבת. זיי האבן אבער פארשטאנען אז יעקב טוט דאס, און יעקב ווייס אל ישנה אדם בנו בין הבנים, און אף על פי כן טוט ער דאס, כדי אז דאס זאל ברענגען תרבה חכמה, במילא אז ער הייבט אן טאקע מחיל, דייך במה שאסרתך תורה, ער בלייבט אבער נישט שטיין ביי דער הלכה. וואס א סדר הלכות אין רמב ם איז עס בסדר על פי הסדר ומדויק, בשעת ער לערנט אפ אט אט די הלכה האט ער גלייך דער מחיל אל חיל וואס איז גלייך די הלכה שלאחרי זה אז ער דארף זיך אנהייבן טראכטן און טון בפועל דער ענין הפרישות. דער פרישות פון זיך אליין ווי ער איז געווען בשעת ער האט געלערנט די פריערדיגע הלכה איז לאפא שלא, לערנט ער נאך א ענין אין תורה ווערט ער אויכעט העכער אין גדול לימוד שמביא לידי מעשה, און דערנאך גייט ער אין דערויף גופא מחיל אל חיל אין דעם צווייטן חיל. קומט ער פון ענין הפרישות אין ענין הקדושה, וואס דאס ברענגט אים אז ביי אים ווערט אי אפשריות פון מעשים בלתי טובים, דערנאך ברענגט עס אים אז ס'ווערט א אי אפשריות אפילו אין עבודת המוחין אין דעות בלתי טובות, ביז וואנעט ער ווערט א דומה לשכינה. דורך וואס איז דאס? דורך ותקנא. ער איז זיך מתקנא טאקע דייך במה שאסרתך תורה, ער זעט אבער א צווייטן אידן אז יעדער איז א יענער איז פירט זיך בדרכי הפרישות, ווערט גלייך ותקנא ווערט גלייך ביי אים מרבה חכמה. וואס דאס איז דאך דער כללית'דיגער ווארט וואס חסידים חזר'ן, און אין סידור רענא ברענגט דאס, אז ניט ווי די וועלט זאגט אז דאס וואס מען מעג מעג מען דאך. און דאס וואס מען מעג נישט, אפשר קען מען געפינען עפעס א וועג און א היתר און א בדיעבד וכו', זאגן חסידים נישט אזוי, אז דאס וואס מען טאר נישט, טאר מען דאך נישט, און דאס וואס מען מעג, דארף מען ערשט באטראכטן צי דארף מען דאס. וואס דאס איז דער סדר און דער פסק דין אין רמב ם אז דאס וואס מען טאר ניט טאר מען ניט, דאס שטייט אין די פריערדיגע הלכה, דערנאך איז דא דאס וואס מען מעג, דייך במה שאסרתך תורה זאגט ער גלייך אין די הלכה שלאחרי זה אז ער דארף זיך באטראכטן צי דארף ער דאס טאן, צי דאס איז פאר אים א מעג. און דאס איז נישט א זאך א הידור מצוה דאס איז א הלכה אין רמב"ם.